מה עשה הקדוש ברוך הוא, די טעכניק, מען קען נאך נישט וויסן וואס וועט מארגן זיין, אונז רעדן מיר נאר וואס איז שוין, נאר ביז היינט, אפשר אפהיטן וואס קען נאך אלץ אפירקומען. זענען זיי ארויפגעקומען אז ס'דא אזעלכע מענטשן וואס דער זרע איז נישט גענוג שטארק, נישט גענוג אז מ'זאל קענען טאקע מזריע זיין און מזריע זיין אן אשה. איז ארויפגעקומען אז מען זאל ארויסנעמען דעם זרע פון די ביעים, דארט איז במקורו, דארט איז כאטשיג דאס די שטארקסטע פלאץ און דארט איז עס געזונט, אפילו דער וואס ער האט נישט ווייל עס ארבעט זיך נישט געהעריג אויס ביז עס קומט ארויס באויר עולם, דארט זאל מען ארויסנעמען. נו, ווערט דאך א פראבלעם פון פצוע דכא. האלטן א טייל אז אזוי ווי ביז היינט איז אזוי געווען דער מנהג אז מ'האט אריין געשטאכן מיט א נאדל אריין געשטאכן אין די ביעים און ארויסגעשלעפט טעכניש געמאכט ארויסגעשלעפט ארויסגעצויגן אזוי ווי א וועקיום ארויסגעצויגן דארטן א זרע

מצד יש מצדדין לכאן ולכאן. וואס איז יעצט אויפגעקומען? בקום עלינו אדם איז ארויפגעקומען דא א פרישער שטערן, איינער דאקטער שלעגל, און ער האט ממציא געווען אז דאס איז נישט גוט, נישט אלץ טאקע קען מען טרעפן די ביסל, ער עפנט אויף אינגאנצן עפנט און שניידט אויף אינגאנצן און ער נעמט ארויס א גאנצער שטיק פון דעם ביעה נעמט ער ארויס און אזוי ווי ער שטייט און גייט אזוי מיטן שורש ווי מ'זאגט אזוי טרעפט ער דא און דארטן אין די קעמערלעך טויזענטער קליינע קעמערלעך אזוי דארט טרעפט מען קען זיין מער מ'זאל קענען טרעפן און בפירוש זאגט ער בפירוש אז די ביעים ווערן קלענער טאקע נאך נאך זיין פראצעדור ווערט עס קלענער אבער ער זאגט אז ס'ווערט פארהיילט ס'היילט זיך צוביסלעך פארהיילט זיך עס און אזוי על פי הלכה. הייסט ער א פצוע דכא? די לאו פון פצוע דכא דא דערביי. מ'האט אים געעפנט און אראפגענומען א שטיק, נישטא, נישט דא אויף דעם קיין היתר, נאך נישט דא אויף דעם געשריבן קיינער נישט קיין תשובה אז דאס איז מותר.

מיט זיין אשה קעגן דעם ענין פון זרע איז עס א טובה, ווייל אסאך האלטן אז ס'איז גארנישט דא קיין זרע, די פראבלעם פון השחתת זרע האלטן א טייל איז נישט דא ביי דעם, וויבאלד די זרע איז נאך דארט במקורו, ס'איז נאכנישט נתבשל געהעריג, ממילא הייסט עס נישט קיין ריכטיגער השחתת זרע, קעגן דעם איז דאס איז דאס א געווינס. פצוע דכא, ס'איז עפעס א שפילעכל? א לאו אין די תורה, חשש, חשש פון א לאו, ער לעבט, כל ימיו לעבט ער בעבירה. נאכגעזאגט דער זון פון רבי מאיר בראנדסדארפער זכרונו לברכה אז ממש די לעצטע נאכט איידער ער איז אוועק, אפאר שעה איידער ער איז אוועק, יענע נאכט איז געווען אן אסיפה וועגן די ענינים ביי אים אין שטוב, בכלל האט ער דארט געזאגט א וויכטיגע זאך האט ער דארט געזאגט, די אלע התירים וואס איז דא, ס'איז נישט דא קיין אויסגעפסקענטער היתר און נישט דא אין די איבערבאמבעטע מיט אלעם צו מ'זאל אזוי אננעמען להלכה צו מ'זאל אננעמען מוסר נעמרין מ'וועט שוין באלד רעדן זענען מיר נאכנישט אנגעקומען דערצו דאס איז די צווייטע זאך וואס קומט דארטן אפנים זאגט ער דאס איז נישט נישט דא קיין אנגענומען הלכה דערינען ער האט געהאלטן אז ס'איז דאך יא מתייחס נאכן טאטן מ'קען נישט זאגן אז ס'איז דא הלכה ברורה דערינען.

אויף דעם פריערדיגען איז ער אויך שוין דן אויף דעם חשש פון כרות שפכה אין מנחת יצחק חלק ג'. זקן אהרן אין די תשובות, סימן סמכ ו, ער האט אויך מורא דערפון, ער איז מייעץ אז מ'זאל עס נישט טון, דארט האלט ער טאקע אויך וועגן סכנה, ער האט מורא, אפשר היינט איז טאקע מער פארגעשריטן אז טאקע נישט דא אזוי ווייט קיין חשש סכנה. אויך האב איך אין שטוב ס'איז נאכנישט געדרוקט, אפשר שוין יא געדרוקט, א תשובה פון ר' מאיר בראנדסדארפער זכרונו לברכה, אז דאס האלט ער זיכער, ער האלט אז מען וועט שוין באלד רעדן פון די הלכה צו אזא זאך ווערט נחשב ווי זיין זון צו נישט, מיט די אלע וואס מען טוט היינט, אלע אינסעמינעישאנס, אבער דאס אז מען נעמט ארויס זרע פון די ביים, ער האלט דאס איז זיכער לכל הדעות נישט נחשב פאר זיינס א קינד, הייסט דאך נישט קיין זרע, נישט אויף דעם האט דער אייבישטער אראפגעלייגט די תולדות, א זון מיט א טאטן, ער ווערט נישט נחשב פאר זיין זון לכל הדעות, און נו, וואס האט ער אויפגעטון, וואס ער האט געטון א טובה פאר זיין ווייב האט ער געטון אפשר א טובה, א פיינער מענטש, אז זי זאל האבן א קינד, גוט, ער האט נישט קיין קינד, וידע כי לא לו יהיה הזרע. דא איינער אן אנדערער אופן וואס מען טוט, איינער דאקטער זילבער טוט אויף אן אנדערן אופן וואס איז נישט אזוי, מאכט נישט אזא שניט און אזא שטיק ארויסרייסן אזא שטיק פון די ביים, און ער זאגט ער זאגט דער שלעגל ער קען נישט מיין וועג דערפאר מאכט ער די זאכן ווייל ער וואלט געקענט ווען מיין וועג וואלט ער אויך ווען געטאן, מיין וועג איז אסאך בעסער. און דער שלעגעל זאָגט װײַטער אױף אים, אלו ואלו דברי אלקים חיים, דער און דער זאָגט אױף דעם, דער זאָגט אױף יענעם, אַ פּנים, אָבער דער דער שלעגעלס װעג איז זיכער אַ סך, סך מער אַ, אַ שװערערער על פּי הלכה, ס'זאָל זײַן אױסגעהאַלטן געהעריק. דאָס איז בנוגע בדיקת זרע, זעט מען, אַז דאָס איז נישט קײן דבר פּשוט, װאָס מע טוט הײַנט, נישט, נישט קײן דבר פּשוט, ס'איז אָסור, טאָר עס נישט טאָן. טאר עס נישט טוהן אזוי די ווערטער פון סאטמאר רב זכרונו לברכה טאר עס נישט טוהן!